מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף יז עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אויפן פריערדיגע דף אז העיד יוסי בן יועזר איש צרידא אז משקין בית מטבחיא איז דכן. אז משקין אין בית המקדש זיי זענען טהור. האט די גמרא געהאט א שאלה וואס מיינט דער דכן? וואס מיינט ס'איז טהור? זאג איך נאר אויף אזוי ווייט אז ס'קען נישט גיין מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער אוודאי די משקין אליינס דאס קען ווערן טמא, אדער זאג איך דכן מיינט, נישט נאר עס קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, נאר די משקין אליינס זיי קענען אויך נישט ווערן טמא. איז רב האט געלערנט אז ווען יוסי בן יועזר געזאגט דכן מיינט עס דכן ממש, אז נישט נאר אז ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, נאר די משקין אין בית המקדש זיי קענען נישט ווערן טמא, ס'הייסט דא א שפעציעלע תקנה אז משקין אין בית המקדש קען בכלל נישט ווערן טמא. איז לאמיר נעמען די גמרא ס'איז דף טז עמוד ב' גאנץ אונטן, תא שמע, הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו, די גמרא גייט אונז ברענגען א פסוק אין ספר חגי, חגי הנביא איז געווארן געשיקט ביים אייבערשטן צו די אידן צו זען צו כלל ישראל צו זיי קענען די הלכות פון טומאות וטהרות, אז מען האלט דא ממש אין אנהייב פון די צווייטע בית המקדש. אז אידן זענען ארויס געקומען פון גלות בבל, געווען יעצט געענדיגט די מעשה פון פורים, איז יעצט קומט חגי הנביא און גייט פרעגן כלל ישראל די כהנים דארטן א שאלה, פרעגט ער אזוי, הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו, א מענטש האט אין זיין כנף בגדו האט א שרץ ביי זיך, ונגע בכנפו, איז יעצט מיטן שרץ רירט ער אן, אל הלחם, ואל הנזיד, ואל היין, ואל השמן, ואל כל מאכל, היקדש, עט עס ווערן טמא, פרעגט אזוי, איך האב דא א שרץ, וואס די שרץ רירט אן מיין ברויט, די ברויט רירט אן א נזיד, עפעס א געקעכעכץ, דאס רירט אן א יין, און דאס גייט אן ווייטער און ס'רירט אן א שמן, אדער אנדערע מאכל, און די שאלה איז, די רביעי יעצט, ווערט עס טמא, אדער זאג איך ניין, רביעי בקודש, דאס איז נישט דא. ויענו הכהנים ויאמרו לא, האבן זיי געזאגט ניין, רביעי, דאס איז נישט דא, די פערדע זאך, די לעצטע זאך, דאס ווערט נישט טמא. ואמר רב, און אויף דעם האט רב געזאגט, אישתבש כהני, די כהנים האבן געמאכט א טעות, א ווייל ס'איז יא דא א רביעי ביי קודש, און ממילא, דער וויין, עס גייט יעצט, איז מטמא דעם רביעי, און ממילא דער אויל ווערט יעצט א רביעי. אויף דעם פרעגט די גמרא, אויב דו האסט מיר דאך יעצט געזאגט אז וואס? אז בשיטת רב, משקין אין בית המקדש קען נישט ווערן טמא, אויב אזוי ערשטנס, ווי אזוי קען רב זאגן, אישתבש כהני, אז דער רביעי איז יא טמא, איך האב דאך יעצט געזאגט, בשם רב אליינס אז משקין אין בית המקדש ווערט נישט טמא? אויב אזוי וואס זאגסטו מיר אישתבש כהני? נאך א זאך, די שלישי, די וויין, ווי איז דאס געווארן טמא? די וויין איז דאך אויכעט ווייטער בקודש, מען רעדט דא אלעס פון בית המקדש, אויב אזוי ווי קען זיין אז די וויין איז געווארן א שלישי? לכאורה סיי די וויין, סיי די אויל איז דאס אלעס משקין וואס איז געווען אין בית המקדש, אויב אזוי וויאזוי קען זיין ס'קען בכלל ווערן טמא? און ממילא פרעגט די גמרא, אויב אזוי האב איך דאך א קשיא אויף רב. ענטפערט די גמרא, מידי הוא טעמא אלא לרב, דו פרעגסט דא א קשיא לפי רב, און דו פרעגסט וויאזוי קען דער אויל, וויאזוי קען דער וויין ווערן טמא, וועל איך דיר געבן א פשוט'ן תירוץ, רב משקה בית מטבחיא תני, אבל משקה בית מדבחיא מטמא, און ממילא זאגט ער זייער גוט. ווען רב האט געזאגט אז אלעס קען נישט ווערן טמא, רעדט ער דווקא פון משקין בית מטבחיא מיט א ט', דאס הייסט דאס איז נאר דווקא וואסער און בלוט, די צוויי זאכן וואס מען האט גענוצט דארטן ווי מען האט גע'שחט'ן די בהמות, דאס הייסט די בלוט, און די וואסער וואס מען האט אויסגערייניגט די בהמות, דאס איז די וואסער, די צוויי זאכן, אויף דעם זאגט רב איז געווען א שפעציעלע תקנה אז זיי קענען נישט ווערן טמא, אבער משקין בי מדבחיא, זאכן וואס מען האט גענוצט אויפן מזבח, ווי למשל אויך די וויין, אדער אויל, אוודאי דאס קען יא ווערן טמא, און ממילא, רב האט נאר געזאגט, משקה בית מטבחיא, אז זיי בלייבן טהור, און דאס איז טאקע אמת, נאר דא איז דאך געווען די שאלה אויפן פסוק איז געווען אויפן אויל, און אזוי אויכעט אויפן וויין, דאס איז שוין נישט מטבחיא, דאס איז מדבחיא מיט א ד', ס'איז משקין פון א מזבח, אויף דעם האט רב נישט געזאגט אז ס'קען נישט ווערן טמא, און ממילא זאגט די גמרא ס'איז בכלל נישט קיין קשיא. און הכי נמי וויין קען ווערן טמא, און הכי נמי אויל קען ווערן טמא, די איינציגסטע זאך וואס רב האט געזאגט קען נישט ווערן טמא דאס איז דווקא משקה בית מטבחיא וואס איז נאר וואסער און בלוט, אבער יעדע אנדערע זאכן קען יא ווערן טמא, און ממילא זאגט די גמרא, קיין קשיא קעסט מיר נישט דא קומען פרעגן אויף שיטת רב. זאגט די גמרא ווייטער גופא, איז גייט די גמרא יעצט ווייטער אריין אין די פסוקים, זאגט די גמרא אזוי, רב אמר אישתבש כהני, אזוי האבן מיר שוין פריער געזאגט, רב האט געזאגט אז דאס וואס די כהנים האבן געזאגט אז ס'קען נישט ווערן קיין רביעי בקודש, דאס איז געווען א טעות, און בעצם אוודאי קען עס יא ווערן טמא, ושמואל אמר, שמואל האט געזאגט, לא אישתבש כהני, די כהנים האבן נישט געמאכט קיין טעות. דאס הייסט, זאגט די גמרא, רב האט געהאלטן, דאס וואס זיי האבן געזאגט אז ס'קען נישט ווערן קיין רביעי איז געווען א טעות, און דאס וואס זיי האבן נישט געזאגט א רביעי, זאגט שמואל, ניין, ס'איז נישט געווען קיין טעות, ס'איז יא געווען ריכטיג. די גמרא גייט יעצט מסביר זיין. רב אמר אישתבש כהני, רב האט געזאגט אז וואס? זיי האבן געמאכט א טעות. פארוואס? ווייל רביעי בקודש בעא מינייהו. די שאלה וואס ער האט געהאט איז, געווען אויף א רביעי בקודש, קען דער אויל ווערן א רביעי בקודש? ואמרי ליה טהור, און זיי האבן געזאגט ניין, ס'קען נישט, אז ס'איז טהור, און ממילא זאגט דער רב, אוודאי, אין בית המקדש, בקודש, קען יא ווערן א רביעי, און ממילא זאגט דער רב טאקע אישתבש כהני, וועגן דעם וואס חגי האט זיי געפרעגט האבן זיי פאלש געענטפערט, זיי האבן געזאגט לא, און דער תירוץ איז בעצם אוודאי, ס'קען יא ווערן א רביעי. ושמואל אמר, שמואל זאגט, לא אישתבש כהנים, די כהנים האבן נישט געמאכט קיין טעות. איי וועל איך דיך פרעגן, רביעי קען דאך יא ווערן, וואס ענטפערן זיי לא, און די תירוץ איז, חמישי בקודש בעא מינייהו, לערנט שמואל אז די קשיא איז נישט געווען א רביעי, אוודאי רביעי קען עס יא ווערן, און דאס האבן זיי געוואוסט, די שאלה איז נאר געווען צו דער רביעי קען יעצט מאכן א חמישי, קען עס גיין נאכדעם נאך א מדריגה, ממילא ואמרי ליה טהור און אויף דעם האבן זיי געזאגט ניין ס'קען נישט גיין נאך א מדריגה ס'איז טהור און ממילא זאגט די גמרא אבער אזוי האב איך זייער גוט פארענטפערט און ממילא זאג איך אזוי רב האט געזאגט מ'רעדט דא נאר פון פיר סטעפס פשט ס'איז די שאלה איז נאר געווען ביז רביעי בקודש און ממילא זיי האבן געזאגט לא אויף דעם זאגט רב איים סארי בקודש איז יא דא א רביעי און ממילא האבן ענק געמאכט א טעות מה שאין כן שמואל זאגט ניין ס'איז דא פינף סטעפס דא. די שאלה איז נישט געווען צו עס איז דא א רביעי. א רביעי אוודאי קען עס יא זיין, און דאס האבן זיי אויך געוואוסט. נאר די שאלה וואס חגי האט זיי געפרעגט איז, קען דער רביעי מאכן ווייטער נאך א טומאה? קען דער רביעי יעצט מאכן א חמישי? און אויף דעם האבן זיי געזאגט לא, ניין, ס'קען נישט, א חמישי איז נישט דא. איז פרעגט די גמרא אזוי, בשלמא לרב, בשלמא לפי רב, וואס די שאלה איז נאר געווען אויף רביעי, היינו דכתיב ארבעה, אויב אזוי איז זייער גוט, שטייט טאקע פיר זאכן, שטייט לחם, נזיד, יין, ושמן, ובמילא האב איך, די אב הטומאה האט אנגערירט מיין ברויט, וואס די ברויט איז א ראשון, די ברויט האט אנגערירט די נזיד איז א שני, די שני האט אנגערירט די וויין איז א שלישי, יעצט די וויין האט אנגערירט דעם אויל וואס דאס איז א רביעי, ובמילא היות זיי האבן געזאגט אז ס'איז נישט טמא, אויב אזוי האבן זיי געמאכט א טעות. נא אלא לשמואל, נאר לפי שמואל וואס דו זאגסט אז וואס? אז מען רעדט דא פון א חמישי, לכאורה וויאזוי שטימטס מיטן פסוק? אין די פסוק שטייט דאך נאר פיר זאכן, שטייט נאר לחם, נזיד, יין ושמן. און ממילא זאגט די גמרא אלא לשמואל חמשה מנא ליה, ווי האסטו די פינף זאכן? ענטפערט די גמרא, מי כתיב ונגע כנפו, שטייט דען אז ונגע כנפו די כנפו אליינס דארט ווי די שרץ איז געווען דאס האט אנגערירט דעם ברויט? נאר וואס ונגע בכנפו כתיב במה שנגע בכנפו, טייטשט רב אז ס'איז געווען נאך א זאך, טייטשט שמואל אז ס'איז געווען נאך א זאך וואס האט אנגערירט דעם כנף און דאס איז יעצט געגאנגען מטמא זיין אנדערע זאכן, און ממילא זאגט ער אז ס'איז דא בעצם דא נאך א סטעפ, זאגט שמואל דא איז דא נאך איין זאך וואס איז נישט קלאר שטייט נישט אבער פון דעם וואס שטייט בכנפו פשט איז אז ס'איז געווען נאך א זאך איז לאמיר זאגן די שרץ האט אנגערירט עפעס א מאכל דער מאכל האט אנגערירט דעם ברויט דער ברויט האט אנגערירט דעם נזיד דער נזיד האט אנגערירט די וויין און די וויין האט אנגערירט דעם שמן און ממילא קומט אויס די שאלה אויפן שמן איז געווען קען עס ווערן א חמישי צו קען עס נישט ווערן א חמישי אויף דעם האבן זיי גוט געענטפערט, ניין, ס'קען נישט ווערן, און ממילא טענה'ט שמואל אז לא אישתבש כהנים, אז די כהנים האבן נישט געמאכט קיין טעות מיט דעם, נאר זיי האבן ריכטיג געענטפערט. איז זאגט די גמרא יעצט ווייטער, גייט די גמרא יעצט ברענגען דעם נעקסטן פסוק, תא שמע, ויאמר חגי, האט חגי ווייטער געזאגט אזוי, אם יגע טמא נפש בכל אלה, היטמא, וואס וועט זיין די זעלבע זאך, נאר וואס, אנשטאט ס'איז געווען א שרץ, איז געווען א טמא מת, דאס הייסט א מענטש וואס האט אנגערירט א טויטע מענטש, ער איז געגאנגען אנרירן דעם ברויט, דער ברויט האט אנגערירט די נזיד, די נזיד האט אנגערירט די וויין, די וויין איז געגאנגען אנרירן דעם אויל. היטמא? ווערט עס טמא? ויענו הכהנים ויאמרו יטמא, האבן זיי געזאגט, יא, אוודאי, עס וועט יא ווערן טמא. אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לשמואל, בשלמא לפי שמואל, וואס איך האב פריער געזאגט זיי האבן געזאגט דעם ריכטיגן תירוץ, ממילא מדהכא לא אישתבש, אזוי ווי אויפן ערשטן פסוק האבן זיי נישט געמאכט קיין טעות, התם נמי לא אישתבש, אויפן צווייטן פסוק האבן זיי אויך נישט געמאכט קיין טעות, דאס הייסט זיי האבן געוואוסט צו ענטפערן די ריכטיגע וועג. די ערשטע שאלה פון די ערשטע פסוק איז געווען צו קען עס ווערן א חמישי, אויף דעם האבן זיי געזאגט לא, ניין, ס'קען נישט ווערן קיין חמישי, און ממילא זאגט שמואל לא אישתבש, זיי זענען גערעכט. די צווייטע פסוק איז געווען די שאלה, קען עס ווערן א רביעי, אויף דעם האבן זיי געזאגט יא, ס'קען ווערן א רביעי, ס'איז טמא, און ממילא ווייטער זאגט שמואל לא אישתבש, זיי ענטפערן ריכטיג, זיי האבן גוט געענטפערט, און ממילא קומט אויס אז די כהנים האבן אייביג געוואוסט לפי שמואל די ריכטיגע תשובה, אינעם ערשטן פסוק האבן זיי געוואוסט אז ס'קען נישט ווערן קיין חמישי, אינעם צווייטן פסוק האבן זיי געוואוסט ס'קען נישט ווערן קיין אז ס'וועט יא א רביעי, און ממילא איז זייער גוט. אלא לרב, נאר לפי דיך רב, וואס דו האסט געזאגט אז וואס, אז אינעם ערשטן פסוק איז געווען א שאלה צו עס קען ווערן א רביעי, און זיי האבן געמאכט א טעות, אויב אזוי פרעג איך דיך, מאי שנא הכא דאישתבש, וואס זאגסטו מיר אויפן ערשטן פסוק, דארטן האבן זיי געמאכט א טעות, און זיי האבן זיי געזאגט בטעות אז ס'קען נישט ווערן קיין רביעי בקודש, און מאי שנא התם דלא אישתבש, וויאזוי קומט עס און אז אויפן צווייטן פסוק, ווען בעצם די שאלה איז געווען ממש די זעלבע שאלה, צו קען עס ווערן א רביעי, האבן זיי געזאגט יא, ס'קען ווערן א רביעי, און ממילא פרעג איך דיך, וואס די חילוק צווישן די ערשטע פסוק און די צווייטע פסוק? אין דעם ערשטן פסוק האט רב געזאגט זיי האבן געמאכט א טעות, אין דעם צווייטן פסוק האבן זיי געזאגט זיי האבן נישט געמאכט קיין טעות, איך פארשטיי נישט, ווי אזוי ווען עס האט זיך געטוישט די מעשה, אויף איינמאל האבן זיי נישט געמאכט קיין טעות, די שאלה לכאורה געווען אלעס די זעלבע זאך, קען עס ווערן א רביעי, אין ערשטע פסוק האבן זיי געזאגט ניין ס'קען נישט ווערן האבן זיי געמאכט א טעות, א פסוק שפעטער זאגן זיי יא ס'קען יא ווערן טמא, זיי האבן נישט געמאכט קיין טעות, מילא פארשטיי איך נישט. בשלמא לפי שמואל רעדט זיך פון צוויי פארשידענע מעשות, די ערשטע פסוק רעדט זיך צו ס'קען ווערן א חמישי, האבן זיי געזאגט ניין, וואס איז ריכטיג, צווייטן פסוק איז געווען א שאלה קען עס ווערן א רביעי, האבן זיי געזאגט יא, וואס איז אויך ריכטיג, און מילא פארשטיי איך אז די כהנים האבן טאקע געוואוסט די אלע הלכות, און מילא איז נישטא קיין סיבה פארוואס זיי האבן פאלש געזאגט, האבן זיי אלעס ריכטיג געזאגט, און מילא פארשטיי איך זייער גוט וויאזוי איך לערן עס, נאר לפי רב וואס איך זאג, אז ביידע רעדט זיך, די שאלה איז געווען צו איך קען מאכן א רביעי צו נישט, אויב אזוי וויאזוי קומט אויס אין די ערשטע פסוק האבן זיי געמאכט א טעות, און זיי האבן געזאגט ניין עס קען נישט ווערן קיין רביעי, און אין צווייטע פסוק האבן זיי געזאגט ריכטיג יא, ס'קען יא ווערן א רביעי. אויף דעם זאגט די גמרא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בקיאין הן בטומאת מת ואין בקיאין הן בטומאת שרץ, איך וועל דיר געבן א פשוט'ן תירוץ, זיי האבן געוואוסט וואס די הלכה איז ביי טמא מת, אבער ביי שרץ האבן זיי נישט געוואוסט, הייסט צו זאגן אזוי, זיי האבן געוואוסט בעצם איז דא אזא מושג פון רביעי, נאר זיי האבן געמיינט טאמער די לכתחלה טומאה האט זיך אנגעהויבן נאר פון א שרץ איז דאס עפעס א שוואכערע מדריגה, און מילא אזא זאך קען נישט צוקומען צו א רביעי. אבער א טמא מת, א מענטש איז טמא געווארן פון א טויטע מענטש, דאס איז עפעס א שטערקערע טומאה, און ממילא היות מ'רעדט פון עפעס א שטערקערע טומאה, קען דאס גיין און מטמא זיין אפילו ביז צו רביעי, און ממילא וויל רב נחמן ענטפערן אז דאס איז די חילוק, זיי האבן פשוט געמאכט א טעות, אין ווי ווייט קען א רביעי גיין, זיי האבן געמיינט א רביעי איז נאר מצוי ווען די לכתחילה'דיגע טומאה איז געקומען פון א מת, אויף דעם האבן זיי געמאכט א טעות. ניין, ווייל א רביעי קען אייביג זיין, נישט קיין חילוק וואס די מקור הטומאה איז. און ממילא זאגט רב, לגבי דעם שרץ, די ערשטע פסוק האבן זיי טאקע געמאכט א טעות, לגבי דעם צווייטן פסוק האבן זיי טאקע גוט געזאגט. רבינא אמר, רבינא זאגט ניין. התם רביעי, הכא שלישי, דער ערשטער פסוק מיטן צווייטן פסוק רעדן זיך פון צוויי פארשידענע מעשות. דער ערשטער פסוק רעדט זיך, ס'איז געווען א שאלה פון א רביעי, דאס הייסט כ'האב געהאט די שרץ, די שרץ האט אנגערירט דעם ברויט, שפעטער די מאכל, שפעטער די וויין, און שפעטער די אויל. און מילא איז געווען א שאלה איז די אויל, אדער די כל מאכל, קען דאס ווערן א רביעי צו נישט? אויף דעם האבן זיי פאלש געענטפערט. די צווייטע פסוק איז נישט געווען אזוי ווי ביז יעצט און זיי האבן געזאגט אז ס'איז געווען א רביעי. ניין, ס'איז געווען א שלישי. פארוואס? ווייל די מקור טומאה איז געווען די מת אליינס. און ממילא קומט אויס, מיין ברויט איז יעצט נישט קיין ראשון, מיין ברויט איז א אב הטומאה, ווייל ס'האט אנגערירט די מת אליינס. יעצט שפעטער פונעם אב הטומאה גיי איך אראפ צו א ראשון, שפעטער צו א שני, שפעטער די שאלה איז צו קען עס ווערן א שלישי צו נישט, אויף דעם האבן זיי גוט געזאגט, א שלישי אוודאי קען עס ווערן, און ממילא זאגט דער רב זיי האבן טאקע געמאכט א טעות, און זייער טעות איז געווען זיי האבן געמיינט אז נישטא אזא זאך ווי רביעי, און ממילא האבן זיי טאקע געמאכט א טעות אינעם ערשטן פסוק, נאר די צווייטע פסוק די שאלה איז געווען קען עס ווערן א שלישי, ווייל די מקור הטומאה איז געווען א אב הטומאה, אויב אזוי האב איך די אב די אבי אבות, דאס איז די מת אליינס, דעם ברויט וואס איז א אב הטומאה, מיין תבשיל וואס דאס איז א ראשון, מיין וויין איז א שני, אויף דעם איז געווען די שאלה, קען מיין אויל ווערן א שלישי, האבן זיי געזאגט יא, און ממילא פארענטפערט רב, פארוואס אין די ערשטן פסוק האבן זיי געמאכט א טעות, ווייל דארטן איז געווען די שאלה קען עס ווערן א רביעי, מה שאין כן אין די צווייטע פסוק האבן זיי ריכטיג געזאגט, און זיי האבן געזאגט יא, ס'איז יא טמא, ווייל דארט רעדט זיך א שלישי, שלישי האבן זיי געוואוסט אז ס'קען ווערן טמא. זאגט די גמרא ווייטער יעצט, תא שמע, ויען חגי, די נעקסטע פסוק שטייט דארטן, ויען חגי, חגי, ויאמר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה, לפני נאום השם וגומר, שטייט דארטן, אז ער האט זיך באקלאגט צו זיי, און ער האט געזאגט, וכן כל מעשה ידיהם אשר יקריבו שם, טמא הוא, אז אלעס וואס זיי האבן מקריב געווען אלעס איז טמא, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך דא מיט הלכות, וואס איז טמא, וואס איז טהור, זיי מאכן טעותים, ממילא וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לרב, בשלמא לפי רב, וואס ער האט געלערנט אז זיי האבן געמאכט א טעות, און ממילא פארשטיי איך זייער גוט, היינו דכתיב, טמא, ממילא זאגט טאקע דער פסוק, זיי האבן געמאכט א טעות, זיי האבן אפילו נישט געוואוסט דא אזא מושג ווי רביעי בקודש, און ממילא זייער בישול, אלע זייער קרבנות, אלעס איז טמא. וויאזוי קען זיין, כהנים ארבעטן בית המקדש, זיי ווייסן נישט דא אזא מושג ווי א רביעי, אז דו ווייסט נישט אזא זאך, אויב אזוי אלע דיינע זאכן זענען טמא, ממילא פאסט זייער גוט וואס חגי האט געזאגט, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, טמא הוא. אלא לשמואל נאר לפי שמואל, וואס זיי האבן דאך יא געזאגט דעם ריכטיגן תירוץ, זיי האבן דאך ריכטיג געענטפערט, סיי אויפן ערשטן פסוק, און סיי אויפן צווייטן פסוק, אויב אזוי אמאי טמא, וואס באקלאגט ער זיך, וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא, זיי האבן דאך גוט געענטפערט, און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי גייסטו אויסטייטשן דעם נעקסטן פסוק, בשלמא לפי רב וואס זיי האבן געמאכט א טעות, און ממילא זייער גוט, באקלאגט ער זיך. מה שאין כן לפי שמואל, אז זיי האבן אלעס גוט געזאגט, אויב אזוי וואס איז די וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם טמא. און ממילא זאגט די גמרא, ענטפערט די גמרא אתמוהי קא מתמה, דו האסט פאלש געלערנט דעם פסוק, אוודאי, לפי שמואל דארף איך טייטשן דעם פסוק אין א לשון תמיה, וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא, אוודאי נישט, ס'איז אלעס גוט, זיי קענען די הלכות, פארקערט, און ממילא זאגט די גמרא, ווענדט זיך, לפי רב דארף איך לערנען אז חגי האט זיך באקלאגט און געזאגט פארקערט אלעס איז טמא און קענען זיך נישט אויס די הלכות, לפי שמואל איז עס בלשון שאלה, איז עס דען אלעס טמא? אוודאי נישט. פרעגט די גמרא, אבער לפי שמואל והא וכן כל מעשה ידיהם, וואס הייסט וכן כל מעשה ידיהם? אויב אזוי וואלט מען נאר געדארפט זאגן אשר יקריבו שם טמא הוא, וואס הייסט וכן כל מעשה ידיהם, פשט איז עפעס מער דא, און ממילא זאגט די גמרא, אמר מר זוטרא, זאגט מר זוטרא ואיתימא רב אשי, מתוך שקלקלו את מעשיהם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הקריבו בטומאה. עס איז א נביאות פאר לעתיד, וויבאלד לעתיד האבן זיי מקלקל געווען זייערע מעשים, די כהנים האבן נישט געטון די עבודה ווי עס דארף צו זיין, און ממילא האט ער זיך באקלאגט, און ער האט געזאגט אז ווייל זייער מעשים, טמא הוא, עס איז אלעס טמא, ווייל דער וועג ווי ענק פירן זיך אויף איז נישט דער ריכטיגער וועג, אבער אוודאי בשעת מעשה, דעמאלס איז געווען די עבודה גוט, זיי האבן טאקע געוואוסט די הלכות פון הלכות טומאה, נאר לעתיד זענען זיי געווארן מקולקל, ממילא דאס איז א נביאות פאר לעתיד. איז זאגט די גמרא יעצט גופא, רב תני משקי בית מטבחיא, ולוי תני משקי בי מדבחיא, ס'האט די גמרא געזאגט אזוי, בעצם איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען לערנען די גמרא, זיי האבן געהאט די עדות פון יוסי בן יועזר וואס ער האט געזאגט אז משקין בית מטבחיא איז דכן, די משקין אין בית המקדש אז זיי זענען טהור. די שאלה איז נאר געווען וואס האט יוסי בן יועזר געמיינט? האט ער געמיינט מטבחיא מיט א ט' דאס מיינט אלע משקים וואס זענען דארט ווי מ'האט גע'שחט'ן די בהמה, דאס איז נאר בלוט מיט וואסער, אדער זאג איך ניין ער האט געמיינט משקין בית מדבחיא מיט א ד' אלע משקין וואס זענען ביים מזבח, וואס דאס לייג איך צו אויב אזוי אויכעט וויין און אויכעט אויל. און ממילא פרעגט די גמרא, וואס איז בעצם געווען די ווערטער וואס יוסי בן יועזר האט מעיד געווען? איז אויף דעם האב איך א מחלוקת, רב האט געזאגט אז ס'מיינט משקין בית מטבחיא מיט א ט', פשט איז נאר די משקין וואס איז געווען דארט מ'האט גע'שחט'ן די בהמה, מה שאין כן לוי האט געהאלטן, ניין? משקין בית מדבחיא האט ער געמיינט וואס אלע זאכן וואס איז מיט א ד', דאס הייסט אלע זאכן וואס איז געווען דארטן ביים מזבח, דאס איז אינקלודעד אין זאכן וואס קען נישט ווערן טמא, און אויף דעם האב איך יעצט א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געהאלטן, איז לאמיר גיין לפי רב, רב האט געהאלטן אז וואס? מען רעדט בעצם פון משקין בית מטבחיא, דווקא וואסער מיט בלוט, און אויף דעם האב איך א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, זאג איך אז דווקא זיי קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, אזוי האט שמואל געלערנט, אדער זאג איך ניין, אפילו זיי אליינס קענען נישט ווערן טמא, און אזוי האט רב געלערנט, אדער גיי איך אזוי ווי לוי, אז ווען יוסי בן יועזר האט געזאגט אז ס'קען נישט ווערן טמא האט ער געמיינט מדבחיא אלע משקין ביי מזבח, און ממילא אין דעם ליגט אויך די אויל מיט וויין. יעצט, אויף דעם איז דא א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל. שמואל האט געזאגט אז נאר זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער אוודאי זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, מה שאין כן רב האט געלערנט ניין, אז זיי אליינס קענען אויך נישט ווערן טמא, און דאס איז געווען די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל. איז די גמרא גייט יעצט אריין גיין און מסביר זיין בעצם וואס האט יעדער געהאלטן, עס הייסט לאמיר דאס אביסל מאכן קלאר, לפי רב בעצם ווייס איך זייער גוט ווי איך שטיי, רב זאגט וואס די מעשה איז און ער זאגט אויך וואס די הלכה איז, דאס הייסט ער זאגט אזוי, די מעשה איז אז יוסי בן יועזר האט געזאגט עדות, אויף וועלכע חלק האט ער געזאגט עדות, דאס איז אויף מטבחיא, דווקא די צוויי זאכן, בלוט מיט וואסער, און אויך איך זאג דיר וואס די הלכה איז, די הלכה איז אז ס'איז אייביג טהור, סיי פאר זיך אליין ס'קען נישט ווערן טמא און סיי ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער לפי שמואל, לכאורה איך ווייס וואס שמואל פסק'נט, איך ווייס אז ער זאגט אז זיי אליינס קענען ווערן טמא אבער ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע, אבער איך ווייס נישט פון וואס פאר א פאל רעדט יוסי בן יועזר, רעדט ער פון מטבחיא אדער רעדט פון מדבחיא? די זעלבע זאך אין לוי, לוי ווייס איך וואס די מעשה איז געווען, איך ווייס אז לוי האט אויסגעטייטשט די מעשה פון יוסי בן יועזר, אז מען רעדט דארטן פון מדבחיא, אז די פיר זאכן אויף דעם איז דא א טהרה, די שאלה איז אבער איך ווייס נישט פסק'נט אזוי ווי רב, אדער פסק'נט אזוי ווי שמואל, איז דאס וואס די גמרא וויל יעצט גיין מבאר זיין, איז זאגט די גמרא אזוי. ללוי לפי לוי וואס ער האט געהאלטן אז מען רעדט דא פון משקי בית מדבחיא אויב אזוי הניחא אי סבירא ליה כשמואל אויב האלט לוי אז יוסי בן יועזר האט גערעדט פון די פיר זאכן און אויך איך פסק'ן אזוי ווי שמואל אז זיי אליינס קענען ווערן טמא נאר זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן אויב אזוי, אויב האלט אזוי ווי שמואל דאמר דכן מלטמא טומאת אחרים, אז זיי זענען טהור אז זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן אבל טומאת עצמן יש להן, אבער זיי אליינס זיי קענען יא ווערן טמא, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט די פסוקים. פארוואס? ווייל לאמיר אנקוקן דעם ערשטן פסוק. דער ערשטער פסוק איז געווען א שאלה צו דער רביעי קען ווערן א חמישי. איז לאמיר ערשט זען די רביעי אליינס, ווי אזוי איז דער וויין געווארן א רביעי? אויב האלט איך אזוי ווי שמואל אז זיי אליינס קענען ווערן טמא, אויב אזוי די רביעי פארשטיי איך. יעצט די שאלה איז געווען קען דאס גיין מטמא זיין א חמישי, איז דאס איז קלאר אז נישט, ערשטנס ווייל ס'קען נישט מטמא זיין, ס'נישט דא אזא זאך ווי א חמישי, און צווייטנס אויך ווייל ס'נישט מטמא א צווייטע זאך, און ממילא ווען זיי האבן געענטפערט לא האבן זיי גוט געענטפערט. יעצט אבער אויפן צווייטן פסוק, דא דארף איך שוין אביסל בעסער פארשטיין, פארוואס ווייל דער שלישי אז ער איז געווארן א שלישי דאס פארשטיי איך, פארוואס? ווייל איך זאג דאך וואס? אז זיי אליינס, אזוי ווי שמואל זאגט, קענען ווערן טמא. נאר די שאלה איז, דער אויל, די רביעי, ווי אזוי איז דער אויל געווארן א רביעי? אויב ווילסטו זאגן דער אויל איז געווארן א רביעי דורכ'ן שלישי, לכאו' דער שלישי קען דאך נישט ווייטער געבן, ווייל שמואל האלט דאך אז טומאת עצמן דאס האבן זיי יא, אבער לטמא אחרים קענען זיי נישט. אויב אזוי ווי אזוי גיי איך אויסטייטשן דעם צווייטן פסוק פון חגי? זאגט די גמרא משכחת לה דנגעי כולהו בראשון, מוז איך טוישן דעם צווייטן פסוק, און איך מוז זאגן די מעשה איז געווען די טמא מת האט אנגערירט דעם ברויט, די טמא מת האט אנגערירט דעם עסן, די טמא מת האט אנגערירט דעם וויין, און די טמא מת האט אנגערירט דעם אויל, דאס פשט איז דער טמא מת איז געקומען האט אנגערירט יעדע זאך, און אויף דעם האט חגי געפרעגט, ווערן די אלע זאכן א ראשון, ווערן די אלע זאכן טמא צו נישט? און ממילא אויב האלט איך אזוי ווי שמואל אז זיי אליינס קענען טאקע ווערן טמא, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט דעם פסוק, און ממילא פארשטיי איך ביידע פסוקים יעצט, די ערשטע פסוק איז געווען א שאלה צו איך זאג צו ס'ווערט א חמישי, אויף דעם האבן זיי ריכטיג געזאגט ניין ס'ווערט נישט קיין חמישי, און די צווייטע פסוק איז געווען א שאלה קען יעדער איינער ווערן טמא, און אויב איך פסק'ן טאקע אזוי ווי שמואל אז זיי אליינס קענען ווערן טמא נאר זיי קענען נישט ווייטער געבן די טומאה, האט חגי געפרעגט א גוטע שאלה און זיי האבן גוט געענטפערט, יא, זיי קענען ווערן טמא. אלא אי סבירא ליה כרב, נאר אויב וויל איך זאגן אז וואס? אז לוי האלט טאקע משקין בית מדבחיא אז אלע פיר זאכן קענען נישט ווערן טמא, אבער אזוי ווי רב, אז די הלכה העט אויסקומען אז נישט נאר אז זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, נאר זיי אליינס קענען אויך נישט ווערן טמא. אויב אזוי פרעג איך דיך כרב, דאמר דכן ממש, אויב אזוי פרעג איך דיך היכי משכחת לה, ווי אזוי מאכט זיך אזא פאל אז איך קען זאגען אז דער שלישי ווערט טמא, ווי אזוי זאל דער שלישי גיין און מטמא זיין א רביעי, דער שלישי אליינס איז קיינמאל נישט טמא, ווייל איך זאג דאך אזוי ווי רב אז טומאת עצמן האבען זיי אויכעט נישט, אויב אזוי נישט נאר אז איך ווייס נישט, צו א שלישי קען מאכן א רביעי, דער שלישי אליינס קען נישט ווערן קיין שלישי, דער רביעי אליינס קען נישט ווערן קיין רביעי, און זיכער נישט ביים איבערגעבן פון דעם שלישי, ווייל דער שלישי אליינס איז דאך קיינמאל נישט געווארן טמא. און ממילא וויל די גמרא זאגן, על כרחך מוז איך לערנען כשמואל, אזוי ווי שמואל. אז לוי זאגט טאקע אלע פיר זאכן, אויף דעם טאקע זאג איך אז משקין בית מדבחיא אלע זענען טהור, אבער אזוי ווי שמואל אז וואס אז זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, און ממילא די ערשטע פסוק איז געווען די שאלה צו איך קען ווערן א חמישי, האבן זיי געזאגט ניין, האבן זיי גוט געענטפערט, די צווייטן פסוק האט געפרעגט יעדע איינס פאר זיך קען עס ווערן א ראשון, האבן זיי געזאגט יא, ווייל איך האלט אזוי ווי שמואל, און ממילא על כרחך כשמואל סבירא ליה, מוז זיין אז לוי האט טאקע געפסקנט אז די הלכה איז פון יוסי בן יועזר האט ער געמיינט צו זאגן אלע פיר זאכן, אבער אויך אויף אזוי ווייט אז ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער אוודאי זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, ווייל טאמער נישט אזוי ווי מ'האט יעצט אויסגעשמועסט, די ווערטער פון חגי האט נישט קיין שום פשט, ס'איז נישט דא קיין מציאות בכלל וואס חגי זאל פרעגן זיי א שאלה, ממילא דאס איז קלאר אז לוי האט געהאלטן אזוי ווי שמואל. און ממילא בין איך יעצט בעצם קלאר וואס שיטת רב איז געווען, אז ער זאגט אוודאי משקין בית מטבחיא, איך ווייס וואס אז רב אליינס האט געפסקנט אז וואס אז אלעס איז טהור סיי זיי אליינס און סיי זאכן וואס ס'רירט אן, און איך בין אויך קלאר אין לוי יעצט, לוי האלט משקין בית מדבחיא, און ער האלט אזוי ווי שמואל, אז דווקא אז ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער זיך אליינס מטמא זיין, דאס אוודאי קען עס יא. יעצט וואס איז געבליבן איז שיטת שמואל, וואס האלט שמואל אליינס? ער פסק'נט טאקע אז די הלכה איז אז זיי אליינס ווערן טמא אבער ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע, אבער זאגט ער עס אויף מטבחיא אדער זאגט ער עס אויף מת בחיי? ממילא זאגט די גמרא לשמואל הניחא אי סבירא ליה כרב, אויב שמואל האלט אזוי ווי רב אז וואס דתני משקי בית מטבחיא אז דווקא ווען יוסי בן יועזר האט געגעבן זיין היתר דאס איז געווען דווקא אויף וואסער מיט בלוט, און נאר אויף אזוי ווייט אז זיי קענען נישט ווייטער געבן די טומאה, אבער זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, אבל משקין בית מדבחיא, אבער משקין בית מדבחיא, דאס הייסט אויל אדער וויין, אחריני נמי מטמאי, זיי קענען ווערן טמא, און אוודאי זיי קענען ווייטער געבן די טומאה, אויב אזוי פארשטייען מיר זייער גוט די פסוקים, אז וואס, רביעי הוא דלא עביד חמישי, אינעם ערשטן פסוק האט ער זיי געפרעגט, קען דער רביעי עס ווייטער געבן צו א חמישי? און דער תירוץ איז ניין, ווייל ס'איז נישטא אזא מושג ווי א חמישי, אבער היות ער האלט טאקע אז וואס אז זיי אליינס קענען ווערן טמא, און דווקא די צוויי זאכן דארטן איז דא א היתר, איז דעם פסוק רעדט זיך פון אויל, דעם פסוק רעדט זיך פון וויין, און ממילא קען אויב אזוי זיי אליינס קענען אוודאי ווערן טמא, ווייל דאס ליגט נישט אין מטבחיא, אויל מיט וואסער, אויל מיט וויין, האט ער קיינמאל נישט געלערנט פאר זיי, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין היתר פון זיי, און ממילא די ערשטע פסוק האט ער געהאט א שאלה, קען די אויל אליינס ווערן טמא און מטמא זיין ווייטער? די תירוץ איז, ניין, ס'קען נישט מאכן קיין חמישי, אבער די אויל אליינס, אוודאי קען עס ווערן טמא, ווייל ס'איז וואסער, ווייל ס'איז יין, יין איז נישט איינע פון די צוויי זאכן. דעם צווייטן פסוק איז אויך זייער גוט, האט ער זיי געפרעגט אז וואס, קען דער שלישי מאכן א רביעי? דער תירוץ איז יא, דער יין קען זיין א שלישי, ווייל וויין איז נישט איינע פון די צוויי זאכן, און ממילא ווערט עס טמא, און עס קען אויך מטמא זיין, וואס איז די נעקסטע זאך? איז די יין, איז די אויל, די אויל איז דאך ווייטער נישט איינע פון די צוויי זאכן, און ממילא איז דא א רביעי, ווען זיי האבן געזאגט אז ס'ווערט טמא, האבן זיי זייער גוט געענטפערט, און ממילא זאגט די גמרא, רביעי הוא דלא עביד חמישי, אין ערשטן פסוק די רביעי קען טאקע נישט מאכן קיין חמישי האבן זיי גוט געענטפערט, אבער אינעם צווייטן פסוק הא שלישי עביד רביעי, אבער א שלישי קען יא מאכן א רביעי, ווייל אויל מיט וויין איז נישט קיין חלק פון דאס פון מטבחיא און ממילא אויב אזוי נישט קיין שום פראבלעם.

אלא אי סבר לה כלוי, דתני משקי בית מדבחיא און מיין אלע פיר זאכן זענען אינקלודעד אין דעם, און איך זאג אז וואס דווקא אז זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן אבער זיי אליינס קענען יא ווערן טמא, אויב אזוי מאי איריא רביעי דלא עביד חמישי, וואס ברענגסטו מיר דא אין פסוק צו זאגן אז די רביעי קען נישט מאכן קיין חמישי, אויב זאג איך אז וואס אז זיי אליינס קענען ווערן טמא אבער זיי קענען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אפילו שני ושלישי נמי לא עבדי, אפילו א שני אדער א שלישי, די מינוט וואס ס'וויל איבערגעבן א טומאה, קען עס דאך נישט איבערגעבן, ווייל איך האלט דאך ווי שמואל, איך זאג אז זיי אליינס קענען ווערן טמא אבער איבערגעבן א טומאה קען עס נישט, און איך זאג דאס אויף אלע פיר זאכן, איז אויב אזוי וואס איז געווען די שאלה פון חגי, קען דער רביעי מאכן א חמישי, וואס עפעס א שני קען ער יא מאכן א שלישי, א שלישי קען עפעס יא מאכן א רביעי קען עס דען איבערגעבן א טומאה, און ממילא אויב אזוי די גאנצע שאלה הייבט זיך נישט אן. און ממילא זאגט די גמרא על כרחך כרב סבירא ליה, און ממילא מוז דאך זיין אז שמואל ווען ער האט גע'פסק'נט די הלכה איז אז זיי אליינס קענען ווערן טמא אבער ס'קען נישט איבערגעבן, האט ער גע'פסק'נט אזוי ווי רב, אז רב זאגט טאקע מ'רעדט זיך דווקא דווקא מטבחיא נאר אויף צוויי זאכן, מה שאין כן וויין, מה שאין כן אויל, זיי אוודאי קענען טמא ווערן, און זיי קענען איבערגעבן די טומאה, אויב אזוי איז די פסוק זייער גוט, האט ער געפרעגט, די אויל וואס איז א רביעי, וואס קען ווערן טמא ווייל ס'נישט איינע פון די צוויי זאכן, קען דאס איבערגעבן? תירוץ איז ניין, פון א רביעי קען מען נישט מאכן א חמישי, אינעם צווייטן פסוק האט ער געפרעגט, די וויין וואס איז א שלישי, קען עס איבערגעבן און מאכן א רביעי? די תירוץ איז יא, ווייל ווייטער אויל מיט וויין איז נישט איינע פון די צוויי זאכן, אויב אזוי קען עס מטמא זיין און ס'קען ווייטער גיין מיט די טומאה, און ממילא זאגט די גמרא זייער קלאר, און ממילא זאג איך אז וואס? אז שמואל האלט טאקע אזוי ווי לוי, לוי האלט אזוי ווי שמואל, און רב האלט אזוי ווי רב. איז זאגט די גמרא יעצט תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דלוי דאס הייסט אונז האבן דאך פריער געזאגט אז אונז האבן דא א מחלוקת צווישן רב מיט לוי צו זאגן משקין בית מטבחיא אדער זאג איך משקין בית מדבחיא אויף דעם זאגט די גמרא איך האב א ברייתא וואס שטימט אזוי ווי יעדע איינע איז זאגט די גמרא אזוי תניא כוותיה דלוי איך האב א ברייתא וואס שטייט אזוי ווי לוי אז וואס די ברייתא הדם דאס בלוט והיין והשמן והמים די אלע זאכן די הלכה איז משקין בית מדבחיא, דאס זענען אלע משקין בית מדבחיא וואס אויף דעם איז געווען א היתר, שנטמאו בפנים, איז יעצט די אלע זאכן וואס איז טמא געווארן אינעם בית המקדש אינעווייניג, והוציאן לחוץ, און יעצט האט ער עס ארויס גענומען, טהורין, אוודאי קען עס נישט גיין מטמא זיין אנדערע זאכן, וויבאלד ס'איז משקין בית מדבחיא, אויב אזוי קען עס נישט מטמא זיין אנדערע זאכן. נטמאו בחוץ, אָבער אויב זענען זיי טמא געוואָרן אין דרויסן, והכניסן בפנים, און יעצט האָט ער זיי אַריינגעברענגט, טמאין, אַוודאי יעצט קענען זיי יאָ ווערן טמא, און ממילא זעסטו דאָך פון דאָ, די ברייתא זאָגט קלאָר, וואָס זענען די פיר זאַכן, זאָגט ער קלאָר, וואַסער, בלוט, דער יין מיט דער שמן, ממילא האָסטו אַ גוטע ראיה, אַז וואָס מיינט משקה בית מדבחיא? יעצט די גמרא גייט אריין אין פרטים דא, פרעגט גמרא איני, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אז וואס טאמער ס'איז געווארן טמא פון אינעווייניג, אז איך נעם עס ארויס, קען עס יעצט מער, קען עס ווייטער נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אבער ווען ס'איז געווען אינדערויסן, קען עס ווערן טמא און ס'קען מטמא זיין אנדערע זאכן, פרעגט גמרא איני, והאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט דאך געזאגט, משקה בית מדבחיא לא אמרו דכן, איך זאג נישט אז ס'איז טהור אלא במקומן, נאר ווילאנג ס'איז אינעווייניג אין בית המקדש, אבער די מינוט וואס דו נעמסט עס ארויס, צעפאלט די גאנצע היתר און ס'קען יא גיין מטמא זיין אנדערע זאכן, און ממילא וואס זאגסטו מיר אז די מינוט וואס איך נעם עס ארויס בלייבט עס נאך אלץ א טהור'דיגע זאך, לכאו' פון רבי יהושע בן לוי איז דאך נישט משמע אזוי. מאי לאו למעוטי, נטמאו בפנים והוציאן לחוץ, אז טאמער, לכאו' פון רבי יהושע בן לוי לערן איך דאך ארויס, אז טאמער ס'איז געווארן טמא פון אינעווייניג און שפעטער האסטו עס ארויסגענומען, אז יעצט האט עס יא בכח אויף גיין מטמא זיין אנדערע זאכן, הייסט אוודאי אינעווייניג אפילו זיך אליינס קען עס ווערן טמא, אזוי האבן תוס' מסביר געווען, אז איך מוז זאגן אזוי ווי שמואל אז דאס אליינס קען ווערן טמא, און די שאלה צו מטמא זיין אנדערע זאכן, האב איך יעצט געוואלט זאגן אז ס'קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן אפילו האסט עס ארויסגענומען, לכאו' פון רבי יהושע בן לוי איז אנדערש משמע, זאגט גמרא לא, למעוטי נטמאו בחוץ והכניסן בפנים, די חידוש איז נאר וואס ס'וויל זאגן אז וואס, אז טאמער דו האסט עס געווארן טמא אינדרויסן, און יעצט האסט עס אריינגענומען, זאג איך אז וואס, די טומאה בלייבט אויף דעם. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט אבער והא במקומן קאמר ער זאגט דאך במקומן פשט איז אז פון אינעווייניג יעצט איז געווען די היתר און נישט אז ווען טאמער פון דערויסן ברענגסט עס אריין איז געבליבן די איסור זאגט די גמרא ניין הכי קאמר לא אמרן דכן לא אמרו דכן מען האט נישט געזאגט אז עס איז טהור אלא שנטמאו במקומן דאס איז דווקא אז וואס אז עס איז געווארן טמא במקומן אבער די מינוט וואס עס איז נישט געווארן טמא במקומן נאר ס'איז געווען אינדערויסן, אויב אזוי בלייבט די טומאה אפילו ווען דו ברענגסט עס אריין אויף אינעווייניג. תניא כוותיה דרב, איך ברענג אויך א ראיה צו רב, הדם והמים משקי בית מטבחיא אז דם מיט מים דאס זענען די משקי בית מטבחיא אויף דעם איז געווען א היתר שנטמאו בין בכלים בין בקרקע טהורים, סיי טאמער די וואסער אדער די בלוט איז געווארן טמא אין א כלי, אדער טאמער ס'איז געווען די וואסער טמא געווארן אין אויפן קרקע טהורים זענען זיי טהור. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט בכלים טמאים בקרקע טהורים, און ממילא ווייטער זעה איך פון דא, די גמרא גייט באלד אריינגיין אין די ברייתא און אביסל בעסער מסביר זיין דאס, אבער פון דערווייל פשוט וואס איך זעה פון דא איז, אז וואס איז משקין בית מטבחיא דאס איז דווקא דם און מים, און אויף דעם איז געזאגט געווארן דעם היתר אז עס ווערט נישט אויף דעם א טומאה. אוי רייצא!